לעילוי נשמת הבחור אפרים אליעזר ב ר מנחם עליו השלום דווארקין ליום היארצייט שלו כ א טבת.
ב חלקים משיחת מוצאי שבת פרשת וארא תשל ט. אז פרשת וארא האלט זיך אין זיך א ריבוי עניינים און זיך וואס ווערן ארויסגעגעבן בשמו אשר יקראו לו בלשון הקודש וואס דאס ווערט אנגערופן וארא, און ווי מען זעט אויכעט אז דער צד השווה פון די עניינים פון פרשת וארא איז דער ענין וואס איז געווען די אותות ומופתים אשר שמתי במצרים, וואס עניינם בפשטות איז געווען אז מען זאל זען בגלוי, אז אלוקי העברים שלחני אליך, שלח את עמי ויעבדוני. וואס אזוי האט ער דאס געהערט בדיבור, האט עס נישט געהאלפן, בשעת ס'איז געווען א ענין וואס ער האט דאס געזען, און געזען בעיני בשר, און דאס האבן דערזען די חרטומי מצרים און כל יושבי מצרים. וואס זיי האבן געמאכט דערנאך דעם גאנצן שטורעם ביז וואנעט אז ס'איז מקויים געווארן בפועל די הבטחה וועגן וועלכע ס'רעדט זיך בסיום פון פרשה סדרה שלפניה אז ביד חזקה יגרשם מארצו, איז דאס מקויים געווארן בפועל אין די ווי עס ווערט דערציילט אין פרשה שלאחרי זה אין פרשה בא, דורך די עניינים שבינתיים אין די סדרה וואס צווישן די צוויי פרשות, וואס דאס איז די עניינים וואס וועגן וועלכע ס'רעדט זיך אין פרשה וארא, אז מ'האט געזען אין אן אופן דהיינו אפילו ראיה בעיני בשר פון א מצרי, אט די עניינים וואס משה רבינו האט פריער דערציילט און מ'האט עס נישט געוואלט מקבל זיין. וואס דאס איז די הוראה כללית אז ס'איז דאך דא די מצרים וגבולים וואס איז דא ביי יעדערן בעבודתו, על כל פנים בדקות דדקות, וויבאלד אבער אז דאס ווערט אנגערופן מצרים וגבולים איז דאס גופא פארשטאנד גיט צו פארשטיין אז נישט דאס איז דרכו דורך אויף וועלכע ער דארף גיין, אף על פי וואס דאס איז מצרים וגבולים בדקות דדקות, על אחת כמה וכמה מצרים וגבולים כפשוטם, ובפרט בנוגע צו עניינים פון תורה ומצוות, אז מען מאכט אים ענג און מען איז אים מגביל, צי דאס איז קל זר אשר בקרבך, דער יצר, היפך פון יצר הטוב, אדער דאס איז די עניינים שבחוץ הימנו, וואס כדי דער דער בנו יחידו פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא זאל ארויסווייזן לגלות שלימות כוחותיו, בדוגמא ווי שטייט בנוגע צו אביו המלך אז דאס איז תכלית בריאת העולם כדי צו מגלה זיין זיין שלימות און די שלימות פון זיינע כוחות וכו',

אזוי דאס וואס פרעה האט דעם חוזק מיט די תקיפות, ווארום ס'איז נאך געווען רגעים איידער ס'איז געקומען דער רגע הגאולה, וואס דאס איז דאך ערשט געווען בעצם היום הזה ווי רשי ברענגט אראפ, איז ער דאך דעמאלט געשטאנען בתוקפו, איז אויף וואס האט ער גענוצט די ביד חזקה אויף יגרשם מארצו? וואס דאס איז די הוראה כללית אז מען זאל וויסן זיין אז די אלע עניינים וועגן וועלכע ס'רעדט זיך אין תורה איז אף על פי וואס מען זאגט און תורה זאגט אז מען לעבט אין א וועלט וואס עולם מלשון העלם והסתר און דורך זיין לערנען אין תורה איז לאט לאט אגרשנו ביז וואנעט אז ס'עט ווערן

נאר אדרבה ועיקר, דאס איז גאר דער אפטייטש גאר לשון עבר, מען האט עס שוין אמאל געזען, און מען האט עס אמאל געזען אין אזא מין אופן אז ס'נראה לעיני בשר, ווארום עולם על מילואו נברא, ובפרט נאך ווי דער עולם קודם שנברא

אז דער נעמט מיט די הוראה פון וארא, אז דאס רעדט זיך נאך אין ענין יוצא מידי פשוטו ווען אידן געפינען זיך אין מצרים, דאס איז ניט ווי אין פרשת בא אז א טייל פון דער פרשה רעדט זיך נאכדעם ווי מען איז ארויס פון מצרים, די גאנצע פרשה רעדט זיך אין די מעמד ומצב אז אידן געפינען זיך אין ארץ מצרים.

איז במה דברים אמורים אויב דאס רירט נישט אן דעם ענין וואס אלוקי העברים שלחני אליך? ניט נאר דאס, ביי אים רירט דאס ניט אן די עניינים פון אידישקייט, אפילו די עניינים פון דינא דמלכותא, אפילו די עניינים פון ארץ מצרים וכל אשר בה פון יושבי מצרים. שלחני אליך, און דאס וואס ער געפינט זיך אין דער מדינה, אין דעם מעמד ומצב, און אין דעם זמן, איז דאס ניט חס ושלום ער זאל עפעס נאכגעבן, דאס אלוקי העברים שלחני אליך, כדי ס'זאל ווערן ביד חזקה יגרשם מארצו. אז מצרים זאל באווייזן וואס זי איז, איר תוקף אז זי זעט אז א איד געהערט און שטייט אין ארץ רצתה לעשות רצון קונה, וואס דאס איז אויכעט די הוראה פון וארא, אז מען זאגט אז ס'איז די כל המציאות כולה פון מצרים שטייט אין אן אופן פון וארא און דאס איז לשון עבר, שוין אזוי געווען.

לתושיה, אז ער זאל דינען דעם אייבערשטן מתוך שמחה, במילא וועט ער פורץ זיין די מצרים וגבולים, במילא וועט ער טון עבודתו ופעולתו אשר פעל בה נשמה בגוף, בזריזות הכי גדולה, במילא אויכעט בהצלחה הכי גדולה.